הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת, דף קיף קוף בית. זאגט די הייליגע משנה, קומט כאפ א דף גמרא, זאגט די הייליגע משנה, נכרי שהדליק את הנר, א גוי וואס האט אנגעצינדן א לעכט פאר זיך, קומט אריין אין א שטוב, צינדט אן די לייט, איז משתמש לאורו ישראל מעג א איד הנאה האבן פון דעם מלאכה שבת ווייל דער גוי האט עס געטוען פאר זיך אבער ואם בשביל ישראל אויב דער גוי האט אנגעצינדן דעם דעם לעכט דעם לעקטער פארן איד איז אסור טאר דער איד נישט הנאה האבן זאגט רש"י מדרבנן די רבנן זאגן אז מען טאר נישט אז מען טאר נישט הנאה האבן פון א מלאכה וואס דער גוי האט געטון פאר דיר. זאגט די משנה נאך א הלכה, וואס טוט זיך מילא מים, דער גוי האט ארויסגענומען וואסער מבור ברשות הרבים, און ער ברענגט עס אויף אין רשות הרבים, ער מאכט א מלאכה, אבער ער האט עס געטון להשקות בהמתו, צו געבן צו טרינקען פאר זיין בהמה איז משקה אחריו ישראל, אז ס'בלייבט דארט איבער וואסער מעג דער איד נעמען פון דעם וואסער ווייל ער האט עס נישט געטון רשות הרבים און נישט נעמען נישט טראגן, ער טראגט די בהמה אהין און די בהמה שטעקט אריין די קאפ דארט און ער טרינקט ואם בשביל ישראל אויב ער האט עס געטון בשביל ישראל איז אסור. א דריטע פאל. א שיף איז אנגעקומען און דער גוי בויט א רעמפ עשה נכרי כבש לירד בו איז יורד אחריו ישראל דער איד מעג אויך נוצן די סטעפס די רעמפ די טרעפ אבער ואם בשביל ישראל איז אסור. פארציילט די משנה א מעשה מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה זענען אנגעקומען זענען געגאנגען אין א שיף, און די שיף האט געאנקערט אין שבת, און ועשה נכרי כבש לירד בו דער גוי האט געבויט א רעמפ אראפצוגיין, וירדו בו רבן גמליאל וזקנים. לכאורה דארף מען פארשטיין די משנה פארוואס פעלט אויס די משנה זאל זאגן דריי מאל דעם זעלבן הלכה, קודם א הלכה פון א לעכט פון א לעקטער, נאכדעם פון וואסער, און נאכדעם פון די סטעפס. וצריכא דאי אשמעינן מען דארף לאזן הערן דריי פעלער, ווייל דאי אשמעינן ווען די משנה וואלט געלאזט הערן נאר די הלכה פון א נר וואלט איך געקענט זאגן ווייסטו פארוואס א נר אויב דער גוי צינדט עס אן פאר זיך מעג דער איד הנאה האבן פון דעם ווייל משום דנר לאחד נר למאה ס'טייטש אז דער גוי דארף האבן א לעכט פאר זיך הונדערט אידן קענען שוין הנאה האבן פונעם זעלבן לעכט. דעם זעלבן לעכט דארף מען אנצינדן פאר איין מענטש, און דעם זעלבן לעכט פאר הונדערט מענטשן. אבל מים וואסער איז דאך נישט שייך צו זאגן, ער האט ארויסגעשעפט פאר זיך, און פון די זעלבע וואסער קען א צווייטער טרינקען. וואסער נוצט זיך אויס. איז ליגזר זאל איך מורא האבן דילמא אתי לאפושי, אז דו וועסט זאגן אז די איד מעג הנאה האבן פון דעם, אפשר זאל ער קומען שעפן פארן איד אליינס בשביל ישראל. איז דארף די משנה לאזן הערן? ניין, כ'האב נישט מורא, וויבאלד ער האט עס נישט געטון פאר'ן איד, מעג דער איד נאכדעם גיין טרינקען וואסער. פרעגסטו דאך א קשיא וכבש, למה לי? כבש איז דאך שוין די זעלבע זאך ווי א נר, כבש לאחד כבש למאה. א פשוט'ע מעשה דרבן גמליאל וזקנים קא משמע לן, די משנה וויל לאזן הערן די מעשה פון ר' גמליאל, איז ער קודם מקדים די מעשה פונעם כבש. זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן זיי האבן געלערנט א ברייתא נכרי שליקט עשבים א גוי וואס שניידט גראז פאר זיין בהמה מאכיל אחריו ישראל מעג דער איד אויך נעמען פון די גראז נאכדעם און געבן פאר זיין בהמה ואם בשביל ישראל אסור מילא מים להשקות בהמתו דער גוי האט אויסגעשעפט וואסער פאר זיין בהמה משקה אחריו ישראל ואם בשביל ישראל אסור במה דברים אמורים ווען זאגט אז דער איד מעג הנאה האבן פון א מלאכה פון א גוי שאין מכירו ווען דער איד, דער גוי קען נישט דעם איד, אבל מכירו איז אסור, מיר זעהן באלד די צווייטע חלק פון די ברייתא, איז קודם לאמיר זעהן, ברייתא זאגט מען מעג נוצן גראז וואס דער גוי האט געשניטן שבת פאר זיין בהמה, פרעגט די גמרא איני, והאמר רב הונא אמר רבי חנינא, מעמיד אדם בהמתו על גבי עשבים בשבת, א מענטש מעג לאזן שטיין זיין בהמה אויף גראז וואס איז מחובר לקרקע, איך האב נישט מורא קען זיין דער איד וועט קומען תולש זיין במחובר כדי צו געבן צו עסן פאר די בהמה, אבל לא על גבי מוקצה בשבת, מען טאר נישט שטעלן א בהמה אויף מוקצה זאגט רש"י שמא יטול בידו ויאכיל, איך האב מורא אז דער איד וועט נעמען. גראז, ער וועט מטלטל זיין מוקצה, און זאגט רש"י והא נמי מוקצה נינהו לגבי טלטול דאתמול הוו מחובר און דער גוי האט דאך עס יעצט אראפגעשניטן איז דאך עס מוקצה מילא וויאזוי זאגט די ברייתא מ'מעג זאגט די גמרא ניין דאס וואס די ברייתא לאזט לייגן געבן גראז צו עסן שבת רעדט זיך דקאים לה באפה דקאים לה באפה שלא תפנה למקום אחר ואזלא היא ואכלה. כאטש איך שטעל נישט די בהמה אויף די גראז, די בהמה אליינס גייט אהין, דארף איך נישט מורא האבן אז דער איד העט קומען מטלטל זיין די מוקצה. אמר מר, די צווייטע חלק פון די ברייתא, אז וואס דווקא ביי מכירו, דווקא ווען עס איז אינו מכירו, ווען דער גוי קען נישט דעם איד דעמאלטס, אמר מר במה דברים שאין מכירו, אבל מכירו אסור. פרעגט די גמרא, אין די משנה שטייט דאך אז ר' גמליאל. אז רבן גמליאל איז געקומען מיט א שיף מיט א גוי, נו דער גוי וואס האט געמאכט די רעמפ איז דאך געווען מכירו הוה, מיט דעם אלעם האט רבן גמליאל גענוצט דעם רעמפ, אמר אביי שלא בפניו הוה, דער גוי האט געבויט די סטעפס איז נישט געווען בפניו פון רבן גמליאל, וויבאלד רבן גמליאל איז נישט געווען די צייט וואס ער האט עס געבויט, דארף איך נישט מורא האבן אז דער גוי האט אינזין געהאט פאר אים, רבא אמר ניין אפילו תימא בפניו נר לאחד. נר למאה, ס'איז א מורא'דיגע חידוש. ווען זאג איך אז מכירו איז אסור? ווען ס'איז א מלאכה וואס מ'קען מרבה זיין? וואסער, רייסן גראז, דער מכירו וועט שוין רייסן נאך אביסל. אבער א כבש צו בויען אדער אנצינדן א לעכט קומט אויס א מורא'דיגע חידוש אין הלכה אזוי פסק'נט מען אז מען דער ישראל מעג הנאה האבן ווען דער גוי טוט א מלאכה פאר זיך, אפילו דער גוי קען אים, ווען ס'איז אזא מין זאך, וואס איז נר לאחד נר למאה? פרעגט די גמרא אבער ס'שטימט נישט די תירוץ, מיתיבי, א קשיא אויף רבא? שטייט אין די ברייתא, אמר להם ר' גמליאל, הואיל ושלא בפנינו עשאו, נרד בו. די זעלבע מעשה פון די משנה שטייט אין די ברייתא אז ר' גמליאל האט געזאגט פאר די זקנים מען מעג אראפגיין מיט מיטן רעמפ וויבאלד ס'איז געווען שלא בפנינו איז דאך משמע אזוי ווי די ערשטע תירוץ אבי'ס תירוץ דווקא שלא בפניו אבער בפניו מכירו א פראבלעם. אימא, ניין אז ר' גמליאל מיינט צו זאגן הואיל ועשאו נרד בו. דער שלא בפנינו איז נישט קיין קיין צד אינעם היתר, ס'איז א מציאות אין די מעשה געווען. יא? ס'מאכט נישט אויס. די עיקר איז נר לאחד נר למאה. גייט די גמרא פרעגן, ניין שטימט נישט נישט אביי'ס תירוץ נישט רבא'ס תירוץ, תא שמע, שטייט א משנה מסכת מכשירין, עיר שישראל ונכרים דרים בתוכה, האסט א שטעטעלע, אידן און גוים וואוינען דארט, והיתה בה מרחץ המרחצת בשבת, און ס'איז דארט דא א באד וואס מ'באדט זיך שבת דארט, איז אם רוב נכרים אויב רוב וואס באדן זיך אינעם מרחץ זענען גוים, מותר לרחוץ בה מיד, מעגן די אידן גיין גלייך מוצאי שבת, פארוואס? ווייל איי די גוים האבן דאך אנגעהייצט די וואסער דא לצורך ישראל, אבער וויבאלד ס'איז רוב נכרים האט מען געטוהן פאר די נכרים, אם רוב ישראל ימתין דארף מען ווארטן מוצאי שבת בכדי שיחמו חמין ווי לאנג ס'נעמט צייט צו טוהן די מלאכה אז זאלסט נישט הנאה האבן פונעם איסור פון די מלאכה פון שבת, סאו לכאורה וואס זעה איך פון דא?

איז אסור, ואף על גב דשלא בפניו, וקשה בין לאביי בין לרבא, אביי האט געענפערט אז וואס? בפניו שלא בפניו, און רבא זאגט נר לאחד נר למאה, ענפערט די גמרא התם ניין, במרחץ כי מחממי אדעתא דרובא מחממי, במילא אויב איז רוב מענטשן זענען ישראל, אידן איז אזוי ווי דער מאכט עס פאר אים, אבער אבער ווען דער גוי מאכט עס פאר זיך, מעג דער איד הנאה האבן פון דעם.

ווי כלומר מדי כדת מדליק בשביל נוכרי. אבער אבער נוכרי וישראל והמדליק עצמו משתמש לאורה, ער אליינס דער גוי אליינס איז דא, איז וודאי עיקר אדעתא דידיה עביד, איז וכיון דנר לאחד נר למאה שרי. שמואל איקלע לבי אבין תורן, תורן איז א פלאץ. אתא ההוא נוכרי, קומען א גוי אדליק שרגא.

ס'טייטש ס'איז נישט דא קיין קיין קיין חשש פון שמא ירבה, איז אפילו מכירו אפילו בפניו, איז עס א איז עס וואסער אדער גראז, איז דווקא שלא בפניו אדער אינו מכירו איז דעמאלטס מעגסטו הנאה האבן. מיר גייען דא אביסל אין הלכות מוקצה זאגט די הייליגע משנה כל הכלים ניטלין בשבת, ודלתותיהן עמהן.

איי, א טיר פאלט אראפ פון א הויז, זאגסטו אז מען טאר עס נישט, ואין דומה לדלתות הבית שאין ניטלין, א טיר וואס איז נישט וואס איז נישט אויף די הינדזשעס אויף די האנגלען, נאר לפי שדלתות הבית אינן מן המוכן לטלטל שאין כלי, אבל אלו הן כלי אגב אביהן, זאגט רש"י די משנה. שאינו דומה לדלת הבית לפי שאינו מן המוכן, דלת הבית איז נישט געמאכט געווארן לטלטל, אבער דלתות כלים איז א חלק פון די כלי און ס'איז מוכן לטלטל. יעצט לאמיר גיין צו כלים נוטל אדם קורנס, א מענטש מעג נעמען א האמער, לפצע בו את האגוזים, אויפקלאקן ניסלעך, קורדום, מעגסט נעמען א קורדום, א זעג, לחתוך בו את הדבילה,

האט די משנה פון אונז האבן ארויסגעגעבן די ווארט בשבת אין די משנה אף על פי שנתפרקו אבער ער לערנט די משנה אזוי כל הכלים ניטלים בשבת ודלתותיהן עמהן אף על פי שנתפרקו בשבת שטייט נישט בשבת אבער אף על פי שנתפרקו בשבת פרעגט די גמרא וואס איז די חידוש אף על פי שנתפרקו בשבת איז א חידוש? אז ולא מיבעיא בחול, פארקערט אדרבה, בשבת איז דא א גרעסערע טשענס, א גרעסערע צייט צו זאגן אז ס'איז מותר ווייל דמוכנין אגב אביהן, ווייל ביים זמן ווען ס'איז געווען די זמן בין השמשות איז דאך עס געווען געהעריג מחובר צו די כלי. פארקערט די חידוש איז אף על פי שנתפרקו בחול ווען בכניסת השבת אין מוכנין אגב אביהן, וואס די ש. פארשטייסטו אז די קשיא וואס די ל. אמר אביי הכי קאמר. כל הכלים ניטלין בשבת ודלתותיהן עמהן, אף על פי שנתפרקו בחול ניטלין בשבת. דאס טייטש, ס'איז נישט, נישט די, ס'איז מיר נישט קיין חילוק ווען ס'איז אראפגעפאלן דעם דעם דעם דעם דעקל. א דעקל פון א כלי קענסטו מטלטל זיין. תנו רבנן רבנן האבן געלערנט דלת של שידה, א טירעלע פון א שאנק, אדער ושל תיבה פון א באקס, ושל מגדל, נוטלין, אבל לא מחזירין, מען טאר עס נישט צוריק לייגן שבת, ושל לול של תרנגולים, א טשיקן שטייג, א הינער שטייג, לא נוטלין ולא מחזירין. פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט. בשלמא, ביי א לול פון תרנגולים פארשטיי איך זייער פיין דו אסר'סט מיך. אראפצונעמען און צוריק לייגן, ווייל דער תנא האלט קסבר כיון דמחברי בארעא די כלי איז מחובר צו די קרקע איז יש בנין בקרקע איז דא א בנין ביי א כלי וואס איז צו די קרקע און ויש סתירה בקרקע וועגן דעם איז דאס מ'טאר נישט אראפ נעמען מ'טאר נישט צוריק לייגן אלא של שידה ושל תיבה ושל מגדל וואס האלט ער מאי קסבר אי קסבר יש בנין בכלים. און וועגן דעם האלט ער מ'טאר נישט צוריק לייגן איז דאך לכאורה יש סתירה בכלים טאר עס אפילו נישט אראפ נעמען ואי אין סתירה בכלים אין בנין בכלים אמר אביי לעולם קסבר דער תנא האלט יש בנין בכלים ויש סתירה בכלים נאר וואס דען ושניטלו קאמר דלת של שידה ושל תיבה ושל מגדל נישט נוטלין שניטלו לא מחזירין, אמר ליה רבא איך פארשטיי נישט, שתי תשובות בדבר, איך פרעג דיך אפ מיט צוויי זאכן, קודם כל, שטייט נישט שניטלו, חדא דנוטלין קתני, ועוד מאי אבל לא מחזירין, אויב זאגסטו אז די ברייתא לאזט עס נישט אראפ נעמען, וואס דארפסטו זאגן אבל לא מחזירין, אז מען נעמט עס נישט אראפ איז דאך נישט דא קיין איז דאך נישט דא קיין. וואס איז דער אבל? אלא אמר רבא קסבר דער תנא האלט אין בנין בכלים ואין סתירה בכלים און דאס אז די ברייתא זאגט אין מחזירן גזירה שמא יתקע כ'האב מורא אז דו וועסט זאגט רש"י בחזקה בסכין ויתדות והוה ליה גמר מלאכה וחייב משום מכה בפטיש.

צורך גופו, קסבר דבר שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו איז מותר. יא? פרעגט די גמרא איתיביה אביי לרב, לרבה, מדוכה שטייט אין א ברייתא א א שטייסל, וואס מען שטייסלט לאמיר זאגן מיט מען צוקוועטשט אין דעם מען צורייבט קנאבל, אם יש בה שום מטלטלין אותה קען מען מטלטל זיין די שטייסל, אגב השום. ואם לאו, אין מטלטלין אותה. זעה איך פון דא א כלי שמלאכתו לאיסור, איז אסור לטלטל לצורך גופו, זאגט רש"י, ואם לאו, אין מטלטלין כגון לישב עליה, כיוון דעיקר מלאכתו לשחיקה, דמלאכת איסור משום טוחן, זעה איך פון דא אז דווקא אויב עס האט קנאבל, אמר ליה, הא מני, איך קען זאגן די ברייתא איז ר' נחמיה. רבי נחמיה האלט דאך דאין כלי ניטל אלא לצורך תשמישו, נחמיה האלט אז נישט נאר א כלי שמלאכתו, נישט נאר א כלי שמלאכתו לאיסור, אפילו א כלי שמלאכתו להיתר קענסטו נאר מטלטל זיין לצורך וואס ס'איז געמאכט געווארן דעם כלי, וואס די כלי וואס מען באנוצט זיך מיט דעם כלי, במילא קענסטו מיר נישט פרעגן פון די מדוכה, אבער בעצם. די חכמים וואס זיי האלטן אז מען מעג יא מטלטל זיין א כלי פאר וואס אימער, און א כלי שמלאכתו לאיסור מעג מען אויך מטלטל זיין לצורך גופו, פרעגט די גמרא איתיביה שטייט אין א ברייתא ושווין, סיי בית הלל סיי בית שמאי האלטען שאם קצב עליו בשר, אויב מען האט געהאקט פלייש יום טוב לאמיר זאגן אויף דעם עלי שאסור לטלטלו, נאכדעם טאר מען שוין נישט מטלטל זיין, זאגט רש"י, ושוין החלוקין בנוטלין את העלי לקצב עליו בשר ביום טוב, בית שמאי בית הלל קריגן זיך ארום צו מען מעג מטלטל זיין די די האלץ וואס מען האקט אויף דעם פלייש יום טוב, בית שמאי האלט קענסט זיך אן עצה געבן אן דעם אויך, בית הלל האלטן ניין פאר צורך שמחת יום טוב דארף מען מעג מען אבער נאכדעם טאר מען שוין נישט מטלטל זיין, ס'איז א מוקצה מחמת מיאוס, יא? איז זעה איך דאך פון דא אז וואס א כלי וואס איז געמאכט געווארן פאר איסור טאר מען נישט מטלטל זיין לצורך שימוש של היתר. ענפערט די גמרא סבר לשנויי ליה קודם האט ער געטראכט איך קען דיר אויך ענטפערן אז דאס איז ר' נחמיה אבער כיוון דשמעה להא דאמר רב חיננא בר שלמיא משמיה דרב אז הכל מודים בסיכי און בזיירי און במזורי אזעלכע נעגל זאגט רש"י כלי צבעין הן, כלי אורגין הן, דכיון דקפיד עלייהו ס'איז דא א מוקצה וואס הייסט מחמת חסרון כיס, א מענטש איז זייער מקפיד צו טוהן דאס נאר פאר די זאכן וואס עס באלאנגט, ס'טייטש א כלי שמלאכתו לאיסור, אבער מוקצה מחמת חסרון כיס איז הני נמי מייחד להו מקום, ס'טייטש, סתם א כלי שמלאכתו לאיסור איז טאקע מותר לצורך גופו וצורך מקומו, אבער אויב א מענטש איז מקפיד אויף דעם איז עס אסור. ווי שטעלט מען זיך אפ? איז אקעי. איתמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן קרני של זהבים שניני אה זיי האלטען אז די משנה וואס זאגט אז מען מעג נעמען א קרני לפצוע בו אגוזים רעדט מען אפילו א קרני וואס איז געמאכט געווארן צו האקן מיט דעם גאלד רב שמעון בר אבא אמר קרני של בשמים שניני מען רעדט פון א קרני וואס איז געמאכט צו האקן מיט דעם ספייסעס מאן דאמר דבשמים כל שכן דזהבים כל שכן. אה, בשמים איז פארקערט, בשמים איז מער, מער הייסט, אבער מאן דאמר של זהב און מען וויל בשמים קפיד עליה, ברוך השם זכינו, מ'איז זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא, יעצט קען מען שוין גיין ארבעטן און ערלעדיגן אלע זאכן, מ'לערנט צופרי אביסעלע תורה, איז די גאנצע טאג א אנדערע טאג. וועסט מצליח זיין מיט די קינדער, וועסט אריינלייגן די קינדער פרשת פנחס, די אלע מלמדים האבן מורא צו צו צו מ'הייבט אן קעקעצן און בעקעצן מען ווייסט נישט ווי אזוי צו פארציילן, פשוט כמשמעו, געקומען א איד, געגאנגען חתונה געהאט מיט א גוי'ע, געקומען א צדיק פנחס און ער האט זיי געהארגעט, מקנא געווען קנאה, פארציילן די גאנצע פרשה מיט בלעם ווי אזוי ער איז געפלויגן אין די הימל און מ'האט אים געהארגעט נאכדעם, קינדער האבן זייער ליב מעשות. וועסט האבן הצלחה נאך לערנען גמרא מיט זיי. גייסט שוין היינט אהין? וואס? ווייל מ'האט שוין נעכטן מסדר געווען פאר נעכטיין. גיב אכטונג, גייט אפילו איינמאל אריין אינמיטן טאג און וואס דארף א מנהל טון? גייט איינמאל אריין אינמיטן טאג, גיבט א קוק אויף די קינדער, וואס הערט זיך, וויאזוי גייט עס? אוי די גאנצע טאג אנדערש יא? עפענט איינמאל אויף דעם טיר און וואס הערט זיך וויאזוי גייט עס די קינדער זענען וואויל און וואס איז מיט אים וואס ער האט פארנומען די גאנצע די גאנצע טאג איז שוין אן אנדערע טאג.